בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים, דף ל' ו', מ'הייבן אן דף ל' ו' עמוד א' אויבן, תנו רבנן. איז אזוי, אין די משנה דף ל' היי עמוד א' האט מען געזען אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, און די משנה האט אויסגערעכנט כל מיני זאכן, איינע פון די זאכן וואס מ'קען נוצן אויף צו מאכן מצה פסח, איז במעשר שני והקדש שנפדו, מעשר שני אדער הקדש וואס מ'האט אויסגעלייזט, קען מען נאכן אויסלייזן קען מען עס נוצן אויף צו מאכן מצה, האט מען געזען איינע פון די זאכן וואס מ'איז נישט יוצא צו מאכן מצה איז מעשר שני והקדש שלא נפדו, טאמער מ'האט נישט אויסגעלייזט קען מען עס נישט נוצן, זעהן מיר דאך דא אז טאמער מ'האט נישט אויסגעלייזט מעשר שני ווי סדארף צו זיין אזוי ווי מ'האט געזען אין די גמרא אז די חידוש איז טאמער מ'האט עס אויסגעלייזט אויף א מטבע אן קיין צורה הייסט עס נישט אויסגעלייזט און ממילא קען מען עס נישט נוצן, אבער דאס איז נאר בעצם אינדרויסן פון ירושלים, די שאלה איז אין ירושלים אליין, ווי מעשר שני דארף דאך סוף כל סוף אנקומען צו אין ירושלים קען מען עס ניצן אויף צו מאכן מצה צו נישט, זאגט יעצט די גמרא, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, יכול יוצא אדם ידי חובתו במעשר שני בירושלים, אפשר אין ירושלים קען מען יא ניצן מעשר שני'דיגע ווייץ צו מאכן מצה, תלמוד לומר, דערפאר, זאגט די ברייתא שטייט אין פסוק לחם עוני, וואס מען דרשנ'ט עוני שטייט מיט א עין דרשנ'ט כאילו שטייט מיט א אלף. א', אונן איז א לשון פון אנינות, איינער וואס איינער פון זיינע ז' קרובים שטארבן טאמער איינער זיצט שבעה איז ער האט ער א דין פון אן אונן, איז דרשנ'ט מען מה שנאכל באנינות יצא זה שאינו נאכל באנינות אלא בשמחה, וואס טייטש אז מצה דארף זיין לחם עוני, דווקא אזא סארט ברויט וואס מען קען עסן באנינות ווען א מענטש איז אן אונן, מה שאין כן מעשר שני, וואס שטייט ביי מעשר שני לא אכלתי באוני ממנו אז אן אונן טאר נישט עסן קיין מעשר שני, און במילא טאר מען אויך נישט מאכן קיין מצה פון קיין מעשר שני ווייל א אונן קען דאס נישט עסן. דברי רבי יוסי הגלילי אזוי לערנט רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא קריגט זיך, און רבי עקיבא זאגט מצות מצות ריבה, שטייט אסאך מאל מצות אין די תורה, און ממילא איז די מצות א ריבוי, וואס דאס איז מרבה אז מען מעג יא עסן מצות פון מעשר שני אין ירושלים, און ס'איז וויכטיג דא צו געדענקען דער רבי עקיבא וואס איז מתיר צו עסן מעשר שני'דיגע מצות אין ירושלים, ווייל באלד וועט די גמרא צוריקקומען צו דעם, אבער על כל פנים איז די ברייתא ממשיך, אם כן, מה תלמוד לומר לחם עוני, לויט רבי עקיבא וואס דרשנ'ט מען פון די לחם עוני, רבי יוסי הגלילי האט דאך געדרשנ'ט עוני א לשון פון אנינות, וואס דרשנ'ט רבי עקיבא פון דעם? זאגט די גמרא פרט לעיסה שנלושה ביין ושמן ודבש, א טייג וואס מ'האט געמאכט מיט מעהל וואס אנשטאט צוזאממישן די מעהל מיט וואסער האט מען עס צוזאמגעמישט מיט וויין מיט אויל אדער מיט האניג, דאס איז נישט קיין לחם עוני, דאס עסט נישט קיין ארעמאן, דאס איז מצה עשירה, וואס פון דעם איז מען נישט יוצא פסח, דאס דרשנ'ט רבי עקיבא פון די לחם עוני. איז די גמרא מסביר, מאי טעמא דרבי עקיבא, וואס איז די טעם אז רבי עקיבא דרשנ'ט לחם עוני א לשון פון אן ארעמאן, און נישט אזוי ווי רבי יוסי הגלילי דרשנ'ט עוני א לשון פון אנינות? זאגט די גמרא ווייל רבי עקיבא האלט מי כתיב לחם עוני עוני כתיב ס'שטייט עוני אן א ו' שטייט נישט עוני מיט א ו' ובמילא זאגט רבי עקיבא ווען ס'האט געשטאנען עוני מיט א ו' עוני מיט א ו' קען איך פארדרייען די עין אויף די אלף זאגן אז עוני איז א לשון פון עונן אבער ס'שטייט אן א ו' איז עס ממש כאילו ס'שטייט עני און פאר דעם דרש'ט רבי עקיבא אז עוני איז א לשון פון עניות וואס דאס קומט צו ממעט זיין מצה עשירה, ורבי יוסי הגלילי, פארוואס דרש'ט רבי יוסי הגלילי יא די לשון עונן, זאגט רבי יוסי הגלילי ווייל מי קרינן עני, עוני קרינן, מען ליינט דאך עס נישט לחם עני, מען ליינט עס לחם עוני, מילא עוני איז יא א לשון פון אנינות, און מילא דרש'ט מען עס אזוי ווי מען ליינט עס, אזוי ווי מען ליינט עוני דרש'ט מען אויך עונן, אז א אזא סארט מצה וואס אן עונן קען נישט עסן, דהיינו מצה פון מעשר שני, איז מען נישט יוצא מיט דעם מצה. זאגט אונז די גמרא ור' עקיבא, און לויט ר' עקיבא, ר' יוסי הגלילי זאגט דאך גוט, מען ליינט דאך עס עוני, מען ליינט דאך עס נישט עני, און וואס טוט ר' עקיבא מיט דער דרש? זאגט די גמרא האי דקרינן ביה עוני, די סיבה וואס מען ליינט עס עוני נישט עני, איז ווייל מען לערנט א צווייטע דרשה פון דעם, כדשמואל דאמר שמואל, לחם עוני, לחם שעונין עליו דברים הרבה, ס'איז א ברויט וואס מען ענטפערט אויף דעם אסאך זאכן, וואס טייטש מען זאגט דאך הלל, מען רעדט אסאך זאכן אויף דעם ברויט אויף דעם מצה, מען זאגט הלל ביים סדר, מען זאגט די הגדה, דאס דרש'נט מען פון די עוני אז די מצה דארף ליגן אויפן טיש בשעת וואס מען זאגט הלל און בשעת וואס מען זאגט די הגדה. זאגט יעצט די גמרא, וסבר רבי עקיבא עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש לא, ס'טייטש מ'האט דאך יעצט געזען רבי עקיבא דרש'נט פון לחם עוני צו ממעט זיין מצה עשירה, אז מצה עשירה איז נישט קיין מצה, און אויף דעם פרעגט די גמרא איז דען אזוי, והתניא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, אין לשין עיסה בפסח ביין ושמן ודבש, מ'טאר נישט מאכן אזא מצה א מצה עשירה, א מצה וואס איז געמאכט פון מעהל צוזאמען מיט וויין מיט אויל צו מיט האניג, ואם לש טאמער איינער האט יא געמאכט אזא סארט מצה איז אזוי, רבן גמליאל אומר תשרף מיד, רבן גמליאל זאגט מ'זאל עס גראד פארברענען, און רש"י זאגט ס'טייטש גראד, פארשטייט זיך מ'דארף ווארטן חול המועד, יום טוב טאר מען נישט מאכן אזא סארט פייער, אבער גראד חול המועד דארף מען עס פארברענען, פארוואס? ווייל רבן גמליאל האלט אז מען קען נישט אויפפאסן אויף אזא סארט מצה זאל נישט חמצ'דיג ווערן, וואס טייטש ווען מען מישט אויס מעהל מיט וואסער איז דא די אכצן מינוט ביז ס'ווערט נחמץ, אבער ווען מען מישט אויס מעהל מיט וויין צו מיט אויל צו מיט האניג ווערט עס נחמץ זייער שנעל, און ס'איז זייער שווער אויפצופאסן זאל נישט חמץ ווערן, און ממילא זאגט רבן גמליאל אז היות מען קען נישט אויפפאסן איז עס זיכער חמצ'דיג געווארן, און מילא גראד חול המועד דארף מען עס פארברענען. נאך וואס, רש"י לייגט דא צו אז אין דף ל"ה עמוד ב' די ערשטע ווערטער פון עמוד האבן מיר געזען ומי פירות אין מחמיצין אז ס'איז נישט מחמיץ, און דא זעהן מיר רבן גמליאל זאגט ס'איז יא מחמיץ נישט נאר ס'איז מחמיץ נאר ס'איז מחמיץ גאר שנעל, און אויף דעם זאגט רש"י אז ס'איז טאקע מחמיץ אבער ס'איז נישט א געהעריגע חמץ, וואס טייטש ס'איז דא אזא זאך א געהעריגע חמץ און מ'מישט אויס מעהל מיט וואסער ווערט עס חמץ, טאמער איינער עסט אזא סארט חמץ איז ער חייב כרת, שפעטער איז דא אזא זאך ס'טייטש חמץ נוקשה. א שוואכערע מין חמץ, נישט קיין געהעריגע חמץ, און פון דעם רעדט מען דא, טאמער מען מישט אויס וואסער מיט מי פירות, ווערט עס נישט א געהעריגע חמץ, כרת איז זעכער נישט דא אויף דעם, ס'איז א לאו, און דאס ווערט גערופן חמץ נוקשה, מען טאר דאס נישט מאכן, מען טאר דאס נישט עסן, אבער פון דעסט וועגן, כרת איז נישט דא, אבער פון די צווייטע זייט, ס'איז געשען סאך שנעלער ווי מעהל מיט וואסער, און במילא ס'איז זייער שווער אויפצופאסן אז אזא סארט טייג זאל נישט חמץ ווערן, און פאר דעם זאגט רבן גמליאל מען דארף עס גראד פארברענען, וחכמים אומרים, חכמים זאגן, תאכל, מען מעג עסן אזא סארט מצה, ס'טייטש מען קען אויפפאסן ס'זאל נישט חמצ'דיג ווערן, אפילו לכתחילה זאגן די חכמים מען זאל דאס נישט מאכן, אבער טאמער מען האט עס געמאכט תאכל מעג מען עס עסן, ואמר רבי עקיבא, רבי עקיבא קריגט זיך, און רבי עקיבא זאגט לכתחילה מעג מען עס אויך מאכן און מען מעג עס לכתחילה עסן, זאגט רבי עקיבא שבתי היתה אצל רבי אליעזר ורבי יהושע, כ'בין איינגעשטאנען ביי רבי אליעזר ורבי יהושע, ולשתי להם עיסה ביין ושמן ודבש, און כ'האב זיי געמאכט אזא סארט טייג מיט וויין מיט אויל מיט האניג, ולא אמרו לי דבר, און זיי האבן מיר גארנישט געזאגט ס'טייטש לכתחילה מעג מען דאס אויך מאכן, קומט אויס למעשה אז אונז האמיר דא דריי שיטות, אונז האמיר די שיטה פון די תנא קמא, וואס די תנא קמא בעצם האט זיך צוטיילט אויף צוויי, תנא קמא האט געזאגט טרוקן, אין לשין, מען טאר נישט קנעטן מען טאר נישט מאכן אזא סארט טייג, אויף דעם איז געקומען רבן גמליאל, רבן גמליאל האט געזאגט בדיעבד אויך נישט, און חכמים האבן געזאגט בדיעבד מעג מען יא, שפעטער אבער די שיטה פון רבי עקיבא וואס זאגט אפילו לכתחילה מעג מען עס אויך מאכן, זאגט יעצט די ברייתא, ואף על פי שאין לשין מקטפין בו, ס'טייטש די ברייתא גייט יעצט צוריק צו די תנא קמא, אז אפילו די תנא קמא לאזט עס נישט מאכן צו לכתחילה צו בדיעבד, פון דעסט וועגן מעג מען אנשמירן א טייג נאכדעם וואס מ'מאכט א טייג מעהל מיט וואסער, וואס דאס לאזט דאך יעדער, און מ'שמירט עס אן מיט מי פירות, מיט וויין, מיט אויל, צו מיט האניג, דאס מעג מען דאס איז נישט גורם זאל חמצ'דיג ווערן, און די גמרא לייגט צו אתאן לתנא קמא, ס'טייטש די ווערטער וואס שטייט דא אף על פי שאין לשין מקטפין בו, דאס גייט דאך ארויף אויף די תנא קמא, ווייל ס'קען נישט זיין ס'גייט ארויף אויף ר' עקיבא, ווייל ר' עקיבא לאט דאך אפילו מאכן אזא טייג, נישט נאר שמירן, נאר לאט לכתחילה מאכן, נאר דאס גייט אויף די תנא קמא, אז די תנא קמא וואס לאט נישט מאכן אזא טייג, צו לכתחילה צו בדיעבד, אבער על כל פנים אנשמירן א געהעריגע טייג מיט וויין מיט אויל אדער מיט האניג, דאס לאט יעדער, זאגט די גמרא, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און חכמים זאגן את שלשין בו מקטפין בו ואת שאין לשין בו אין מקטפין בו, וואס טייטש דאס אויכעט, דאס וואס איז געשטאנען דא אין די ברייתא אז לויט די תנא קמא וואס לאזט נישט קנעטן אזא טייג אבער שמירן מעג מען יא, אויף דעם איז אויך דא א מחלוקת, און אויף דעם זאגן די חכמים אז ס'איז נישט אזוי, דער וואס לאזט קנעטן מיט מי פירות לאזט אויך שמירן, און די תנא קמא וואס לאזט נישט קנעטן לאזט אויך נישט שמירן, פירט אבער על כל פנים די ברייתא אויס, ושווין, יעדער איינער איז אבער מסכים, דאס איז סיי די תנא קמא, סיי ר' גמליאל, סיי ר' עקיבא, סיי די חכמים, יעדער איז מסכים, שאין לשין את העיסה בפושרין, אז מען טאר נישט מאכן, קנעטן, א טייג מיט ווארעם וואסער, ווייל ווארעם וואסער איז גורם אז זאל גאר שנעל נחמץ ווערן, און ממילא יעדער מודה אז דאס טאר מען נישט טון, איז אבער על כל פנים האמיר דאך געזען דא אין די ברייתא, א רבי עקיבא זאגט אז לכתחילה מעג מען מאכן א טייג וואס איז געמאכט מיט וויין מיט אויל אדער מיט האניג, איז דאך עס א קשיא ווייל מען האט דאך יעצט געזען רבי עקיבא דרש'נט לחם עוני אז לחם עוני קומט צו ממעט זיין מצה עשירה, און דא זאגט רבי עקיבא אז לכתחילה מעג מען מאכן מצה עשירה, זאגט די גמרא לא קשיא עס איז נישט שווער, הא ביום טוב ראשון הא ביום טוב שני, וואס טייטשט דאס וואו שטייט לחם עוני? לחם עוני שטייט לגבי די חיוב צו עסן מצה די ערשטע נאכט פסח, וואס אויף דעם זאגט טאקע רבי עקיבא אז יוצא צו זיין די מצוה פון מצה מוז מען נוצן דווקא לחם עוני, און נישט מצה עשירה און נישט א טייג וואס איז געמאכט מעהל מיט וויין צו מעהל מיט האניג צו מעהל מיט אויל, מה שאין כן, דאס וואס אונז זעהמער אז רבי עקיבא לאזט לכתחילה יא מאכן אזא טייג, רעדט זיך נישט פון די ערשטע נאכט פסח, נאר דאס רעדט זיך סתם אזוי משך די יום טוב, ס'טייטש למשל חול המועד, חול המועד א מענטש וועט וועלן מאכן אזא טייג, איז חמץ איז דאס נישט זאגט רבי עקיבא און דערפאר מעג מען דאס מאכן, אבער יוצא צו זיין מיט דעם די מצוה פון מצה דאס קען מען נישט ווייל ס'איז נישט קיין לחם עוני, זאגט די גמרא טאקע כדאמר להו רבי יהושע בן לוי לבניה, אזוי ווי רבי יהושע בן לוי פלעגט זאגן פאר זיינע קינדער פאר זיין זון, יומא קמא לא תלושו לי בחלבא, די ערשטע נאכט יום טוב זאלסטו מיר נישט מאכן מצה פון מעהל מיט מילך, מכאן ואילך, אבער די רעשט פון די טעג פסח, לושו לי בחלבא קענט עטס יא מאכן פאר מיר מצה געמאכט מיט מילך, פרעגט די גמרא סתם אזוי וויאזוי האט ער געלאזט מאכן מצה געמאכט מיט מילך, והתניא מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא אין לשין את העיסה בחלב, מען טאר נישט מאכן א טייג וואס איז געמאכט מיט מילך ואם לש, און טאמער מען מאכט יא כל הפת אסורה טאר מען נישט עסן פון דעם טייג, פארוואס מפני הרגל עבירה, טאמער מ'וועט עס עסן מיט פלייש וועט מען דאך עובר זיין אויף בשר בחלב איז סתם אזוי וויאזוי האט ער געלאזט מאכן מילכיגע מצה, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא א צווייטע גירסא, הכי קאמר, אז רבי יהושע בן לוי האט געזאגט, יומא קמא לא תלושו לי בדובשא, מכאן ואילך לושו לי בדובשא, די ערשטע נאכט מאכט נישט קיין מצה געמאכט מיט האניג, פון דא און ווייטער מעגט עטס יא מאכן א מצה געמאכט מיט האניג, ואיבעית אימא א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא אז אוודאי האט ער יא גערעדט פון מילך, לעולם בחלבא, אבער כדאמר רבינא כעין תורא שרי, הכא נמי כעין תורא, ס'טייטש אזוי ווי די אויג פון אן אקס, ס'טייטש א קליינטשיגע טייג, דאס מעג מען יא מאכן מיט מילך, ווייל א מענטש וועט נישט פארגעסן, א מענטש האט טאקע א טייג וואס איז געמאכט מילכיגס, א קליינטשיגע, ער וועט עסן די גאנצע זאך אויף א צי, און דא וועט זיך עס ענדיגן, מה שאין כן ווען א מענטש מאכט א גרויסע טייג איז דא א חשש עס וועט איבערבלייבן, שפעטער העט ער עס עסן מיט פלייש, ער וועט פארגעסן, פאר דעם טאר מען נישט, אבער א קליינע מעג מען יא, איז דערפאר דאס האט ר' יהושע בן לוי גערעדט צו זיינע קינדער זאלן אים מאכן אזעלכע קליינע טייגעלעך געמאכט מיט מילך, זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען די ברייתא ושוין שאין לשין את העיסה בפושרין, אז מיט ווארעם וואסער איז יעדער מודה אז מען טאר נישט מאכן קיין מצה, זאגט די גמרא מאי שנא ממנחות, וואס איז עס אנדערש פון מנחות, וואס מנחות איז אויך דא א חיוב אז טאר נישט נחמץ ווערן, שטייט אין פסוק ביי מנחות לא תאפה חמץ, שטייט לא תעשה חמץ, מנחות טאר נישט זיין קיין חמץ, און דארט שטייט יא אז מען מאכט עס מיט ווארעם וואסער, דתנן אונז האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט מנחות, כל המנחות נילושות בפושרין ומשמרן שלא יחמיצו, אז אלע מנחות פלעג מען מאכן מיט ווארעם וואסער, מען האט אויפגעפאסט זאל נישט נחמץ ווערן זעהן מיר אז מען קען יא אויפפאסן אז א טייג וואס איז געמאכט מיט ווארעם וואסער זאל נישט נחמץ ווערן, ענטפערט די גמרא, אם אמרו בזריזין יאמרו בשאין זריזין, כהנים זענען דאך זריזין, און ממילא די כהנים זענען זריזין זיי קענען אויפפאסן אז די מנחות זאל נישט נחמץ ווערן, מה שאין כן פסח וואס יעדער איינער מאכט מצה, דא קען א מענטש נישט אויפפאסן, און דערפאר האט מען גוזר געווען אז קיינער זאל נישט מאכן קיין מצה מיט קיין ווארעם וואסער, איי אויב אזוי, פרעגט די גמרא אי הכי מילתת נמי לתית, זאל מען שוין אויך אויב אזוי לאזן מאכן מיט די מנחות א לתיתה, וואס טייטש אז אמאליגע צייטן מ'האט געוואלט זאל ארויסקומען גאר א ריינע מעהל, האט מען גענומען די ווייץ, מ'האט עס איינגעווייקט קודם אין וואסער, און נאכדעם האט מען עס צעמאלן, איז ארויס גאר א ריינע מעהל, און ממילא פרעגט די גמרא, טאמער די כהנים זענען טאקע זריזין, זאל מען לאזן אזוי טון, לאזן נעמען די מעהל איינווייקן אין וואסער, און מען דארף נישט חושש זיין אז ס'עט נחמץ ווערן, ווייל די כהנים עלן שוין אויפפאסן. פון דעסטוועגן זעהן מיר אז ס'איז נישט אזוי. אלמה אמר רב זירא אמר רבה בר ירמיה אמר שמואל, חיטין של מנחות, אין לותתין אותן, אז ביי מנחות האט מען דאס נישט געלאזט טון, זעהט מען אז מען האט זיך נישט פארלאזט אזוי אויף די זריזות פון די כהנים. זאגט די גמרא, וואסערע פארגלייך איז דאס? לישה בזריזין איתא, לתיתה ליתא בזריזין, וואס טייטש ווער קנעט די טייג פון די מנחות, דאס קנעטן די כהנים, און במילא די כהנים זענען זריזין זיי'עלן אויפפאסן זאל נישט נחמץ ווערן, מה שאין כן די מעהל פון די מנחות ווער ברענגט, די איד וואס קומט מקריב זיין די מנחות, און במילא די איד וואס ברענגט די מנחה ער ברענגט שוין די מעהל גרייט, טאמער מ'עט לאזן מאכן לתיתה, עט די איד מאכן די לתיתה אינדערהיים, און ער איז דאך נישט קיין זריז, ער וועט נישט אויפפאסן זאל נישט נחמץ ווערן, און דערפאר האט שמואל טאקע געזאגט אז חיטין של מנחות אין לותתין אותן, פרעגט אבער די גמרא, ולישה מי איתא בזריזין, אזוי, קנעטן די מנחות האבן די כהנים דען געקנעט, והכתיב שטייט דאך אין פסוק לגבי די מנחות, ויצק עליה שמן, והביאה אל בני אהרן הכהנים וקמץ, דרש'ן מיר פון דעם, מקמיצה ואילך מצות כהונה, אז פון די קמיצה און ווייטער איז א מצוה אז א כהן זאל עס מאכן, ווייל שטייט דאך והביאה אל בני אהרן הכהנים וקמץ, נאר פון די קמיצה דארפן די כהנים טון, לימד, זעהן מיר פון דעם, דרש'ן מיר פון דעם, על יציקה ובלילה שכשרה בכל אדם, אז די יציקה ווען מען גיסט די אויל, און די בלילה ווען מען מישט עס אויס די אויל מיט די מעהל, דאס מוז נישט א כהן מאכן, דאס איז פאר די קמיצה, ממילא דאס מעג א זר אויך מאכן, און ווי רשי זאגט, טאמער דאס האט א זר געמעגט מאכן, איז כל שכן אז די זר האט געמעגט קנעטן, ווייל די קנעטן איז געווען נאך פריער, די סדר איז געווען, מען האט געברענגט די אלע זאכן אין בית המקדש, די מעהל מיט די אויל, מיט די וואסער, מען האט עס אריינגעלייגט אין א מחבת, אין א מרחשת, מען האט עס אויסגעקנעט, מען האט געמאכט פון דעם א טייג, מען האט עס געבאקן, נאך מען האט עס געבאקן האט מען עס נאכאמאל צעמאלן, נאך מען האט עס צעמאלן האט מען עס נאכאמאל אויסגעמישט מיט אויל, און נאכדעם איז געווען די קמיצה, אבער על כל פנים די קנעטן האט דאך אויך א זר געמעגט מאכן, און וואס עפעס זאגסטו מיר אז די קנעטן האט א כהן געמאכט און דערפאר די כהן איז א זריז פאסט ער אויף זאל נישט נחמץ ווערן, ענטפערט די גמרא האסט נישט פארשטאנען, לישה נהי דבזריזין ליתא במקום זריזין איתא, וואס טייטש די קנעטעריי אפילו די כהן האט נישט געדארפט קנעטן, אבער היות מען האט עס געקנעט אין א כלי שרת איז עס געווען אין בית המקדש, זענען כהנים דארט געשטאנען דערביי, און דערפאר די כהנים האבן אויפגעפאסט זאל נישט נחמץ ווערן, פאר דעם מעג מען עס קנעטן מיט ווארעם וואסער, דאמר מר, בלילה כשרה בזר, חוץ לחומת עזרה פסולה, בלילה איז טייטש ווען מ'האט עס בולל געווען צוזאמען מיט די אויל, א זר האט עס געמעגט טון אבער אינדרויסן פון די עזרה האט עס נישט געטארט געשען, און דערפאר זענען כהנים געשטאנען דערביי, און דערפאר האבן די כהנים אויפגעפאסט ס'זאל נישט נחמץ ווערן, אבער לאפוקי לתיתה דאין בזריזין ולא במקום זריזין, טאמער איינער האט געוואלט מאכן לתיתה, איינווייקן די ווייץ און שפעטער עס אויסרייניגן אזוי און נאכדעם מאכן פון דעם מעהל, דאס איז אינגאנצן נישט געשעהן אין בית מקדש, מילא אז ס'איז נישט געשעהן אין בית מקדש האט מען דאך נישט געקענט אויפפאסן אויף דעם, ס'איז נישט געווען דארט נישט במקום זריזין, ס'איז נישט געווען דארט קיין זריזין, און מילא פארדעם טאר מען דאס נישט טוהן. פרעגט אבער די גמרא מאי שנא ממנחת העומר, דתניא מנחת העומר לותתין אותה וצוברין אותה, וואס איז עס אנדערש פון א מנחת העומר, וואס ביי מנחת העומר שטייט יא אז מען האט געמאכט ביי דעם לתיתה, מען האט עס קודם איינגעווייקט די ווייץ האט מען איינגעווייקט אין וואסער, שפעטער האט מען געמאכט מען האט עס צוברין אותה טייטש מען האט געמאכט א הויפן די וואסער זאל ארויסרינען פון דעם על כל פנים ס'איז יא געווען א לתיתה ביי מנחת העומר זאגסט דאך אז דא דארף מען חושש זיין אז ס'נישט געווען קיין זריזין דארט און ממילא זאל מען חושש זיין ס'וועט נחמץ ווערן זאגט די גמרא ציבור שאני וואס טייטש א קרבן ציבור און מילא בית דין האט אויפגעפאסט אויף דעם בית דין זענען דאך אוודאי זריזין האט מען אויפגעפאסט זאל נישט נחמץ ווערן אבער סתם אזוי מנחות האט מען נישט געלאזט מאכן קיין לתיתה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט יעצט דן זיין לגבי ביכורים, זאגט די גמרא תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, יכול יוצא אדם ידי חובתו בביכורים, כ'וואלט ווען געמיינט אז א כהן, א כהן פלעגט דאך קריגן די ביכורים, און ביכורים האט מען נאר געמעגט עסן אין ירושלים, וואלט איך געמיינט אז א כהן קען נעמען די ביכורים'דיגע ווייץ און מאכן פון דעם מצה, תלמוד לומר, פאר דעם שטייט אין פסוק, בכל מושבותיכם תאכלו מצות, דרש'ט מען פון דעם, מצה הנאכלת בכל מושבותיכם, יצאו ביכורים שאין נאכלין בכל מושבותיכם אלא בירושלים, אז מצה דארף זיין געמאכט דווקא פון אזא סארט זאך וואס מען קען עסן איבעראל, בכל מושבותיכם, ביכורים קען מען נאר עסן אין ירושלים, און דערפאר קען מען נישט ניצן ביכורים אויף צו מאכן מצה. דברי רבי יוסי הגלילי אזוי זאגט רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא האלט אויך אז מען קען נישט מאכן מצה פון ביכורים, נאר ער האט א צווייטע דרשה, ער לערנט עס ארויס מצה ומרור, ס'איז דא א היקש מצה ומרור שטייט על מצות ומרורים, און מילא דרש'ט מען, מה מרור שאינו ביכורים, אזוי ווי מרור קען נישט זיין פון ביכורים, ווייל ביכורים איז דאך נאר פון די שבעת המינים, קיין איינע פון די שבעת המינים איז דאך נישט גוט אויף מרור, און מילא אף מצה שאינה ביכורים, אזוי ווי מרור איז נישט קיין ביכורים איז מצה אויך נישט קיין ביכורים. איי פרעגט רבי עקיבא אליין, אי מה מרור שאין במינו ביכורים, אף מצה שאין במינה ביכורים, אוציא חיטין ושעורין שיש במינן ביכורים, איז מאך שוין אזא לימוד, אזוי ווי ביי מרור איז דאך נישט שייך קיין ביכורים, איז זאג אזוי אז ביי מצה זאלסטו אויך נישט טארן נוצן אזעלכע סארט מינים וואס פון דעם איז דא ביכורים, חיטה און שעורה זענען דאך פון די שבעת המינים איז ביי זיי שייך ביכורים, זאלסטו זאגן אז מצה טארסטו נישט מאכן פון חיטה און שעורה, ווייל ס'איז דא ביי דעם ביכורים. תלמוד לומר, פאר דעם זאגט רבי עקיבא שטייט אין פסוק מצות מצות ריבה, פון דעם וואס שטייט אפאר מאל מצות ביי די פרשה פון מצה, איז דרש'ט מען אז מ'איז מרבה אז חיטה און שעורה מעג מען יא נוצן אויף צו מאכן מצה. איי פרעגט די גמרא אויב אזוי האסט שוין די דרשה אויף מצה מצה, זאג אי מצות מצות ריבה אפילו ביכורים נמי, זאלסטו מעגן נוצן אויך ביכורים. זאגט טאקע די גמרא הדר ביה רבי עקיבא, רבי עקיבא האט טאקע צוריק געצויגן, און ער דרש'נט נישט די לימוד פון די היקש פון מצות און מרור, נאר וואס דען ער לערנט עס פון די זעלבע פלאץ וואס רבי יוסי הגלילי האט עס געלערנט, פון דעם וואס שטייט בכל מושבותיכם, לערנט מען אז דווקא מצה וואס מען קען איבעראל עסן, און נישט קיין ביכורים וואס מען קען נאר עסן אין ירושלים. דתניא ברענגט די גמרא א ראיה ווי זעהט מען אז רבי עקיבא האט טאקע צוריקגעצויגן, ווייל מען האט געלערנט אין א ברייתא, יכול יצא אדם ידי חובתו בביכורים, די ברייתא זאגט איך וואלט ווען געמיינט אז א מענטש קען יוצא זיין מצה מיט ביכורים, א כהן העט קענען נעמען ביכורים אין ירושלים מאכן פון דעם מצה, תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק, בכל מושבותיכם תאכלו מצות, מצה הנאכלת בכל מושבות, יצאו ביכורים שאינן נאכלין בכל מושבות אלא בירושלים, דאס איז די זעלבע לימוד פון רבי יוסי הגלילי, פרעגט אבער די ברייתא, יכול שאני מוציא אף מעשר שני, אויב אזוי זאל מען אויך נישט טארן מאכן קיין מצה פון מעשר שני, ווייל מעשר שני קען מען דאך אויך נאר עסן אין ירושלים, און נאך מער רש"י זאגט נאכדעם וואס מעשר שני איז אנגעקומען קיין ירושלים טאר מען עס שוין מער נישט פודה זיין, מען טאר עס שוין מער נישט ארויסנעמען פון ירושלים, אויב אזוי זאג אויך אז מען טאר נישט מאכן מצה פון מעשר שני, תלמוד לומר דערפאר זאגט די ברייתא שטייט אין פסוק מצות מצות ריבה, שטייט אפאר מאל אין די תורה מצות, פון דעם איז מען מרבה אז מצה פון מעשר שני מעג מען יא מאכן, זאגט די ברייתא, ומה ראית לרבות מעשר שני להוציא ביכורים, האסט דאך א מיעוט פון בכל מושבותיכם, האסט א ריבוי פון מצות, וואס עפעס ביסטו מרבה מעשר שני און ביסט ממעט ביכורים, זאג פונקט פארקערט, זאגט די ברייתא ניין, מרבה אני מעשר שני, שיש לו היתר בכל מושבות, כדר' אלעזר, מעשר שני האט יא א געוויסע היתר אז ס'דא אמאל אן אופן וואס מ'העט מעגן עסן מעשר שני אויף אנדערע פלעצער אינדרויסן פון ירושלים, אזוי ווי ר' אלעזר האט געדרש'ט מ'העט שוין זען ר' אלעזר דרש'נט אז מעשר שני טאמער ס'איז טמא געווארן מעג מען עס פודה זיין און עסן אינדרויסן פון ירושלים, און ביכורים נישט ומוציא אני ביכורים שאין להן היתר בכל מושבות, ביכורים איז נישט דא קיין אופן אז מ'זאל עס מעגן עסן אינדרויסן פון ירושלים, און דערפאר בין איך מרבה מצות איך בין ממעט ביכורים, ווי דער ר' אלעזר דאמר ר' אלעזר, מנין למעשר שני שנטמא שפודין אותו אפילו בירושלים, פון ווי ווייסט מען אז טמא מעשר שני מעג מען פודה זיין און עסן אינדרויסן פון ירושלים אפילו אז ס'איז טמא געווארן אין ירושלים מעג מען עס פודה זיין, תלמוד לומר שטייט אין פסוק כי לא תוכל שאתו, דער פסוק זאגט דארט פשטות לא תוכל שאתו איז טייטש אז א מענטש קען נישט ארויפטראגן די גאנצע מעשר שני קיין ירושלים קען ער עס פודה זיין, נעמען די געלט קיין ירושלים און מיט די געלט דארט קויפן נייע פירות, אבער ער דרש'נט שאתו איז א לשון ואין שאת אלא אכילה, שאת איז א לשון אכילה שנאמר, אזוי שטייט אין פסוק יוסף האט געזאגט דארט צו זיינע ברידערס וישא משאות מאת פניו, ס'טייטש ער האט זיי געגעבן עסן דארט זעהן מיר אז משאות, שאת איז א לשון פון עסן, און ממילא דרש'נט מען כאילו ס'שטייט כי לא תוכל שאתו, טאמער דו עסט נישט קענען עסן די מעשר שני אין ירושלים פארוואס? ווייל ס'איז טמא געווארן, איז ביי אזא צורה עסט עס מעגן פודה זיין אפילו אין ירושלים, און קויפן אנדערע מעשר שני אנשטאטס דעם און די מעשר שני עסן אינדרויסן פון ירושלים, אבער על כל פנים זעהן מיר דאך דא אין די ברייתא אז די ברייתא זאגט אז מצה פון ביכורים טאר מען נישט מאכן מען איז עס ממעט פון בכל מושבותיכם, מצה פון מעשר שני מעג מען יא עסן פארוואס ווייל מען איז עס מרבה מצות מצות, און ממילא זאגט די גמרא מאן שמעת ליה דאמר מעשר שני נפיק ביה ר' עקיבא, ווער איז דער תנא וואס האלט אז מען קען פון מעשר שני מאכן מצה, האבן מיר געזעהן עמוד א' דאס איז ר' עקיבא, ווייל ר' יוסי הגלילי האבן מיר דאך געזעהן ער קריגט זיך אויף ר' עקיבא, און ער זאגט לחם עוני א לשון פון אונן אז מעשר שני קען אן אונן נישט עסן און ממילא קען מען נישט מאכן פון דעם מצה, רבי עקיבא האט זיך געקריגט אויף דעם, רבי עקיבא האט געזאגט פון מעשר שני קען מען יא מאכן מצה, מילא די ברייתא גייט כשיטת רבי עקיבא, און פונדעסטוועגן זעהן מיר אז וואס איז די לימוד פון די ברייתא פון וואו לערנט מען ארויס אז ביכורים נישט, פון דעם וואס שטייט בכל מושבותיכם, נישט פון די לימוד וואס רבי עקיבא האט פריער געזאגט שטייט על מצות ומרורים אז דא א היקש פון מצה און מרור.

פון לחם עוני האבן מיר געשמועסט, עוני איז א לשון אונן, אויב אזוי, ביכורים טאר דאך א אונן אויך נישט עסן, ווייל ביכורים דארף מען עסן בשמחה, אזוי ווי מען וועט באלד זען, שטייט אין פסוק ביי ביכורים ושמחת בכל הטוב, פשט א אונן קען עס אויך נישט עסן איז זיי עס ממעט פון לחם עוני, דארפסט נישט די לימוד פון בכל מושבותיכם, זאגט די גמרא ניין, סבר לה כר' שמעון, רבי יוסי הגלילי האלט ווי ר' שמעון, ווי מ'וועט שוין זעהן רבי שמעון לאזט יא אן אונן עסן ביכורים, דתניא אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא ביכורים אסורין לאונן א אונן טאר נישט עסן קיין ביכורים, ורבי שמעון מתיר, רבי שמעון לאזט יא עסן פאר אונן ביכורים, און דערפאר האט רבי יוסי הגלילי געדארפט א צווייטע לימוד צו ממעט זיין אז פון ביכורים טאר מען נישט מאכן מצה, ער האט עס ממעט געווען פון בכל מושבותיכם. זאגט יעצט די גמרא, לגבי טאקע די מחלוקת פון די חכמים און רבי שמעון צו אן אונן מעג יא עסן פון ביכורים צו ער טאר נישט, זאגט די גמרא מאי טעמא דרבנן פארוואס זאגן די חכמים אז א אונן טאר נישט עסן קיין ביכורים? דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק לא תוכל לאכול בשעריך, און די פסוק איז דארט ממשיך מעשר דגנך און תרומת ידך, מילא ואמר מר תרומת ידך אלו ביכורים, תרומת ידך דאס גייט ארויף אויף ביכורים, ביי ביכורים שטייט א לשון יד ולקח הכהן הטנא מידך, און ממילא די פסוק איז מקיש ביכורים צו מעשר שני, דאיתקש ביכורים למעשר שטייט אין פסוק מעשר דגנך ותרומת ידך מעשר דגנך דאס איז מעשר שני און און תרומת ידך דאס איז ביכורים אזוי ווי מען זעט יעצט און ממילא די היקש מה מעשר אסור לאונן אזוי ווי מעשר שני איז אסור פאר א אונן אזוי ווי שטייט לא אכלתי באוני ממנו אף ביכורים אסור לאונן ביכורים איז אויך אסור פאר א אונן ורבי שמעון רבי שמעון האלט ניין תרומה קרינהו רחמנא די תורה רופט דאך די ביכורים מיט תרומת ידך א לשון תרומה

פון ביכורים צו מעשר שני צו אסר'ן א אונן, אבער פונדעסטוועגן פרעגט די גמרא לויט ר' שמעון וואס עפעס מעג אן אונן עסן ביכורים, שמחה מיהא מיכתב כתיבא בהו, שטייט דאך א לשון שמחה ביי ביכורים אזוי ווי מען האט געשמועסט דכתיב ושמחת בכל הטוב, און מילא אז שטייט א לשון שמחה ווי אזוי מעג א אונן עסן די אונן איז דאך בצער, זאגט די גמרא, ניין, ההוא לזמן שמחה הוא דאתא, דאס וואס שטייט ושמחת בכל הטוב מיינט נישט אז דער וואס ברענגט ביכורים דארף זיין בשמחה, נאר ס'גייט ארויף אויף די זמן שמחה, וואס טייטש נאר ביי די צייט וואס מענטשן פרייען זיך בשעת וואס מען שניידט די תבואה, דעמאלטס איז די זמן פון ברענגען ביכורים דתנן, אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין ביכורים, מעצרת ועד החג, פון שבועות ביז סוכות, מביא וקורא, ברענגט מען ביכורים און מען ליינט די פסוקים דארט וואס מען דארף זאגן ווען מען ברענגט ביכורים, און נאכדעם מהחג, פון סוכות ועד חנוכה ביז חנוכה, איז מביא ואינו קורא קען מען נאך ברענגען ביכורים אבער אן ליינען די פסוקים און נאך חנוכה טאר מען אינגאנצן נישט ברענגען קיין ביכורים, און דאס לערנט מען ארויס פון ושמחת בכל הטוב אז בשעת וואס מען שניידט די תבואה דעמאלטס איז די זמן שמחה וואס דעמאלטס מעג מען ברענגען ביכורים, נאכדעם נישט, אבער ס'האט נישט צוטון מיט אן אונן.